חשובער גאסט, בארימטער דיכטער שמשון מעלצער, אונז אלע האט היינט אין אווענט צוזאמען געברענגט אין דער היפשער צאל אונזער ליבשאפט און געטריישאפט צו דער קולטור ביי אידן אין אלע פארמען און לשונות. אונזער שטאט מאנטריאל, צוליב אלערליי סיבות און אויך מזל, א גאר וויכטיגער צענטער פון אידישער קולטור. דא האבן שוין מיט צענדליגער יארן צוריק געפונען זייער שטענדיגע היים באדייטנדע פערזענליכקייטן,

און דער קולטורעלער מדריגה פון אירע קולטורעלע מוסדות וואס זי פארמאגט. אנהייבנדיג מיט דעם שול געביט, מוז מען צוגעבן אז אונזער שטאט איז א מוסטער אין דעם זינען פאר'ן גאנצן אמעריקאנישן קאנטינענט. לאמיר אנרופן דא מיט זייערע נעמען. מיר האבן דא אין מאנטריאל די אידישע פאלקס-שולן, די פרץ שולן, די אברהם רייזן שולע, די באוואוסטע פארצווייגטע תלמוד תורה'ס, מיר האבן דא ישיבות, די הרצליה, מיר האבן די שולעס ביי א גאנצע ריי סינאגאגעס, און אחרון אחרון חביב, מיר האבן דא א לערער סעמינאר, א צוגרייטונג צו מארגן. מיר האבן דא די אידישע פאלקס ביבליטעק וואס איז אקטיוו שוין מער ווי א האלבן יאר-הונדערט אין מאנטריאל. מיר האבן דא דעם קאנאדער אידישן קאנגרעס, א מוסטער פאר גאנץ אמעריקע. מיר האבן דא אויך א ועד העיר, וואס איז בעיקר טעטיג אויפן רעליגיעזן געביט. מיר האבן דא א מוסטער אויפן אימיגראנטן הילפס פאראיין, וואס איז באקאנט אלס דזשייאס.

די פערזענליכקייטן אויף דעם געביט פון ליטעראטור און קונסט, מאלער, בינע קינסטלער, מוזיקער, און קודם כל די דיכטערס און שרייבערס וואס מאנטריאל איז זייער היים שוין אסאך צענדליגער יארן. דא אין מאנטריאל זענען ערשינען פיל צענדליגע ביכער אין אידיש, העברעאיש, און אינגליש יודאיקא, וואס פארנעמען זייער אנגעזעענעם ארט אין דער אידישער וועלט-ליטעראטור.

וואָס אָן זייער ליטעראַרישן, דערציערישן און דראַמאַטיש-קינסטלערישן צוטראָג וואָלט אונדזער קאַנאַדע נישט פֿאַרנומען אַזאַ אָנגענומענעם אָרט אויף דער קולטור-מאַפּע פֿון כּל תּפֿוצות ישׂראל. און אָט אַזוי איז אַנטשטאַנען דער געדאַנק צום שאַפֿן אין מאָנטרעאָל אַ פּרעמיע-פֿונדאַציע, וואָס זאָל אויסשטעלן אַ יערלעכע פּרעמיע פֿאַר ליטעראַטור, פֿאַר דערציערישע אויפֿטונגען און פֿאַר אויפֿטוען אויפֿן געביט פֿון קונסט אין אַלע פֿאָרמען. מיט די עטלעכע אַריינפֿיר-ווערטער וויל איך איבערגעבן דעם היינטיקן אָוונט און איך עפען אים יעצט, און איך האב דעם גרויסן כבוד איבערצוגעבן דעם פארזיץ איבער די פארזאמלונג, וואס איז איינער פון מיינע נאנטסטע און לאנגע פריינט, וואס האט אזויפיל מי און ארבעט אריינגעלייגט אין העלפן בויען די פאונדאציע, און דאס איז אונזער פריינט חיים שפילבערג.
א גוט יום טוב אייך, ווייל א אוונט צוזאמען. איז א יום טוב אומעטום און ספעציעל פאר אונז אין מאנטריאל. מיר זענען זיך צוזאמען געקומען צו פייערן דעם ערשטן, דאס ערשטע יאר ווי מען צוטיילט די פרעמיעס פון י. י. סיגעל קולטור פאנד. ווי איר ווייסט, דער נאמען אליין זאגט אסאך וועגן דעם אינהאלט

מ'האפט אז מיט די צייט וועט אונז געלינגען צו פארוואנדלען דעם י. י. סיגעל קולטור פאנד אין א פערמאנענטע פונדאציע. אונזער קהילה קומט א גרויסער דאנק די ראזענפעלדס פאר אונטערנעמען די דאזיגע איניציאטיוו. דער ציל פון דעם קולטור פאנד איז צו סטימולירן אידישן קריעטיוון שאפן אין קאנאדע. דערפון דרינגט, איינס, בלויז ווערק פון אידישע מחברים און וועלכע זענען תושבים פון קאנאדע ווערן גענומען אין באטראכט. צוויי. אלע ווערק מוזן האבן א יידישן אינהאלט. דריי. די שפראכן, יידיש, העברעאיש, ענגליש און פראנצויזיש. פרעמיעס. דער פאנד טיילט אויס דריי יארליכע פרעמיעס צו פֿינף הונדערט דאלער. איינס, פארן בעסטן ווערק פון אין ליטעראטור, א בוך פארעם אדער מאנוסקריפט, צוויי, צו א פערזאן וואס צייכנט זיך אויס און האט בייגעטראגן אויפן געביט פון אידישע קונסט, א יאר אידיש טעאטער, דריי, צו א פארדינסטפולן דערציער

די אויסטייל פון די פרעמיעס. די אויסטייל פון די פרעמיעס זאל פארקומען אינעם יאר פון י' י' סיגעלס יאר פון יארטאג. היינטיגס יאר, צוליב טעכנישע שוועריגקייטן, איז די דאטע א שטארק פארשפעטיגטע. ביכער און מאטעריאל. בלויז די ביכער וועלכע זענען געדרוקט געווארן לעצטן יאר ווערן אנגענומען צו דעם קאנקורס. מאנוסקריפטן, פארשטייט זיך, זענען נישט געבונדן מיט קיין דאטע. סיי די ביכער און מאנוסקריפטן מוזן זיין אין זייער אריגינעלער שפראך, קיין איבערזעצונגען ווערן נישט צוגעלאזן. אויסגעשלאסן פון די פרעמירט צו ווערן זענען ביכער וועלכע זענען שוין פרעמירט געווארן דורך אנדערע קולטור אינסטיטוציעס. דאס זענען די עיקרים מיט וועלכע די עקזעקוטיווע און סיי די זשוריס האבן זיי גערעכנט. ווי א רעזולטאט זענען די נעמען פון אלע דריי זשוריס געבליבן אומבאקאנט אפילו צו די עקזעקוטיווע מיטגלידער ביז דעם נײַן און צוואַנציק מאי. בלויז איינער פון די אזויגערופענע עסטאבלישמענט איז געשטאנען אין פארבינדונג מיט די זשוריס. צוליב טעכנישע טעמים נאטירליך. ער האט זיך אפטמאל באטייליגט אין די זיצונגען פון די זשוריס, אבער אן רעכט זיך צו באטייליגן אין זייערע דיסקוסיעס, און אוודאי אן די רעכט צו שטימען אין די עניינים פון די פרעמיעס. מיט דער גאנצער פאראנטווארטליכקייט קען איך אייך אלעמען פארזיכערן אז די זשוריס האבן געהאט

די זשורי פאר קונסט פרעמיע היינטיגס יאר טיאטער, שלמית ילין, יעקב זיפער, נחום ווילטשעווסקי. זשורי פאר דערציאונג, רבי שושת, מיכל גארבער, לייווי בעקער, יוסף קיידזש. אריינגעקומענע מאטריאלן. ס'איז אנגעקומען א גרעסערע צאל מאטריאלן, פיל מער וויפיל מיר האבן ערווארטעט פארן ערשטן מאל. אין דער ייִדישער שפּראַך זענען אַרײַנגעקומען זיבן אײנהײטן, פֿינף ביכער און צװײ מאַנוסקריפּטן. אײן בוך איז צוריקגעװיזן געװאָרן נאָך אײדער דער מאַטעריאַל איז איבערגעבן געװאָרן צו דער זשורי, װײַל דאָס בוך איז ערשינען אין נײַנצן זעקס און זעכציק. צװײ אַנדערע ביכער זענען נישט צוגעלאָזן געװאָרן צום קאָנקורס, װײַל זײ זענען שױן געװען פּרעמירט דורך אנדערע קולטור אינסטיטוציעס. אין די העברעאישע שפראך צוויי איינהייטן, איין בוך, איין מאנוסקריפט. אין די ענגלישע שפראך זיבעצן איינהייטן, זיבן ביכער און צען מאנוסקריפטן. איין בוך איז ארויסגעפאלן פונעם קאנקורס צוליב א באקומענע פרעמיע פון אן אנדער קולטור אינסטיטוציע. ווי איר זעהט האט די ליטעראטור זשורי געהאט א גאנץ שווערע ארבייט. זי האט בעדארפט זיך פונאנדערקלייבן אין מאטעריאלן פון דריי שפראכן. זייער אויפגאבע איז בעזונדערס באשווערט געווארן דורכן פאקט וואס די פרעמיע דעקט כמעט אלע ליטערארישע פארמען, פאעזיע, עסיי, נאוועל, דראמע, חכמת היהדות און אזוי ווייטער. נישט קוקנדיג אויף די אויבן דערמאנטע שוועריקייטן, זענען מיר זייער צופרידן צו באמערקן אז די ליטעראטור זשורי האט געטאן איר ארבעט בשלימות, און איך וויל אין נאמען פון דער גאנצער עקזעקוטיווע און פון אייך אלעמען באדאנקען די מיטגלידער פאר א שווערער אבער וויכטיגע ארבעט. אונזער זעלבער אויסדרוק פון אנערקענונג און דאנק גייט אויך צו די מיטגלידער פון די אנדערע צוויי זשוריס, א יישר כח אייך אלעמען. און ווי א נאכווארט צו דעם פריער געזאגטן וואלט איך וועלן צוגעבן, ווי אן ערשטע פרואוו קענען מיר זאגן אז ס'איז אונז היפשליך געלונגען. אונזער ארבעט וועט האבן איר ווירקונג אויף אנדערע און ענליכע אנשטאלטן פון דעם מין אין קאנאדע. און אז מען וויל זאגן, זענען שוין דא סימנים פון א ווירקונג. אייניגע מאנאטן נאכדעם ווי מיר האבן עטאבלירט דעם קולטור פאנד ביי אונז אין שטאט, איז אנגעקומען א ידיעה פון וואנקאווער אז א דארטיגער תושב, און איך ווייס נישט צו מען קען שוין פארעפנטליכן זיין נאמען, האט געשאפן א קולטור פאונדאציע פאר אידיש

מיט א גרעסערן פארנעם. די ערפאלגרייכע נאציאנאלע קאנפערענץ פאר אידיש וועלכע איז פארגעקומען מיט צוויי וואכן צוריק ביי אונז אין שטאט האט באוויזן ווי גרויס איז דער אינטערעס און די נויטווענדיגקייט פאר אזא מין קולטור פאנדאציע. רעדן אליין

אז דאס אידישע מאנטריאל וועט אונז נישט אנטוישן. ווי שוין געזאגט, אונזער קולטור פאנד איז אויפן נאמען פונעם פארשטארבענעם מאנטריאלער גרויסן אידישן דיכטער י י סיגאל. אויף מיר וועט מען זאגן נאר וואס מען וועט זאגן. אבי מען זאל נישט דעם אמת פארגעסן, אז פון מיר איז דאס איידלסטע ליכט פון א שטייגער ביז דער טונקלסטע שפעט פונעם דור זיך פארזעסן. אזוי האט געזונגען סיגאל אין איינע פון זיינע לידער. דער דאזיגער סיגאלישער גייסט, דאס ליכט פון א שטייגער,

דעם בעל יסורים, א מין בונטשע שווייג אין טויזנט געשטאלטן. א' ש' שקאלניקאוו עליו השלום, סיגאל'ס שוואגער און חבר אין ליד, האט ביי א סיגאל יארצייט אוונט אמאל אנגעבאטן א פלאן מצמצם צו זיין די לידער סיגאל'ס די פרומסטע אין א מין סידור'ל פון א הונדערט זייטלעך און עס אנרופן א יצחק, יעקב יצחק סיגאל תהילימ'ל, אזוי דווקא, נישט תהילים נאר תהילימ'ל. אמאל, עטליכע יאר פאר זיין פטירה, איז סיגאל צוגעקומען צו א גרופע חברים און האט דערציילט מיט התפעלות, איך האב היינט געבלעטערט אין א חסידישע מעשה ביכל, און האב דארטן געפונען א גרויס ווארט פון דעם בראסלאווער וואס איך האב נאך קיינמאל נישט באגעגנט, און אט איז עס, נישטא א מער גאנצע זאך אויף גאט'ס וועלט ווי א צעבראכן אידיש הארץ. איך האב מיך אנגערופן, דאס ווארט איז טאקע גרויס און שיין און אידיש, אבער דער מחבר פון דעם ווארט זענט איר און נישט דער בראסלאווער. דערציילט נישט קיין מעשות, איר.

איך וועל ליינען דריי קורצע לידער, דאס ערשטע הייסט קודש קדשים. מאך א ברכה אויפן לעבן, פרואוו זיך, מי זיך, מאך א ברכה. קאָנסט נאָך פֿון זײַן גוטסקײט שעפּן מיט דעם קרוג שױן האַלב צעבראָכן. ס'לױפֿט נאָך דורך אַ קינד אין מקום, דינע פֿיס און שמאָלע אַקסל, דאָס גאַנצע דאַרע לײַב צעשראָקן. בענטש דאָס ייִנגעלע, זאָלסט לעבן. נישט קײן סך פֿון זײ געבליבן. כ'ווייס, נאר רעד נישט מער דעריבער. זע וואס האט די שאנד פארשריבן אויף די ווענט דא פון די שטיבער. נעם א שמאטע, אן עמער וואסער, וואש פון דארטן אפ די בושה. הייליג זיינען אונזערע גאסן, איטליך שטויבל אויסצוקושן. א נייער מנין.

די פרעמד גיט נאָך און נעמט זיך בייגן ווי יוסף'ס גאַרבן פאַר אונדז, פּאָעטן. דאָרט האָבן מיר אָפּגעזאָגט אונדזער קדיש און דאָ וועלן מיר ווידער קידוש מאַכן. מיר זיינען נאָכאַמאָל אונדזער גורל מחדש, אַן אַלטע שליחות

כ'וויל נאכאמאל גלויבן. פארהילן מיך אין פשטות פון ארעמע מידות, צו לעבן אין שאטן ביי א ליכטל פון חסידות וואס ס'איז נאך געבליבן אין א ווינקל דא צאנקען, און זיצנדיג דא ווי ביים בעט פון א קראנקן דערציילן א מעשה, א משל אזא מין מיט א גאלדענעם צושפיל אז אשרי המאמין. א דאַנק. די יידישע פאלקס-ביבליאטעק איז שוין פֿיר און פֿופֿציק יאר די שומרת הגחלת פון דעם איידעלסטן ליכט פון א שטייגער יידיש לעבן, לויטן אויסדרוק פון י. י. סיגאל. זי האט זייער פיל בייגעטראָגן צו אונזער פאנד

מוז איך צוגעבן אז איך בין געווען אביסל אויפגערעגט. וואס הייסט אויפגערעגט מיט די צוגרייטונגען, עס וועט יא זיין א דערפאלג, נישט זיין א דערפאלג. אבער ווען איך האב זיך געשטעלט ביים עמוד צו עפענען די קאנפערענץ מוצאי שבת ארום ניין דרייסיג, איז די גאנצע זארג אוועקגעגאנגען. בפירוש אוועקגעגאנגען. און ווען איך האב געקוקט אויפן עולם האב איך געזען עמך אידיש, מיר דוכט זיך, מיר דוכט זיך, און דא ווער איך אביסל א מיסטיקער, אז איך האב אריינגעקוקט צו יעדן מענטשן אין די אויגן, מיר דוכט זיך אז איך האב אריינגעקוקט אויך אין דער נשמה. און געזען האָב איך פאַר זיך נאָר איין זאַך, נאָר איין זאַך. איך האָב געזען אַ ביטחון. דאָס האָב איך געזען. און ווען מענטשן פרעגן מיר פאַר די לעצטע עטליכע וואָכן, וואָס וועט זיין, וואָס וועט זיין, וואָס האָט די קאָנפערענץ אויפגעטאָן, בין איך נישט זיכער צו איך גיב דעם ריכטיגן ענטפער, ווייל געווענטליך טעלעפאנירט מען מיר אין אפיס, אדער מען כאפט מיר אין גאס, אדער מען שרייבט א בריוו. אבער די קאנפערענץ האט אויפגעטון. ס'איז געווען א קאנפערענץ. זי האט אויפגעטון. זי האט שוין אויפגעטון. וואס וועט זיין

אויב מען וויל עס זאל זיין א דערפאלג, דארף יעדערער פאר זיך עפעס טון. און אז יעדערער פאר זיך וועט עפעס טון, וועט במילא זיין שוין א גרויסע זאך. זיין שוין א גרויסע זאך. איז דעריבער, לאמיר אנהייבן צו האבן טענות צו זיך אליין. וואס האב איך היינט געטון? וואס האב איך היינט געטון? האב איך היינט עפעס געטון? האב איך גערעדט צען זאצן אין אידיש. האב איך געלייענט א האלבן ארטיקל אין אידיש. האב איך א קוק געטאן אויף דעם קעפל פון א אידישער צייטונג. האב איך אנגענומען א אידיש בוך און כ'האב דאס דורכגעבלעטערט, נישט געלייענט, דורכגעבלעטערט, און אפגעווישט דעם שטויב. וואס האב איך געטאן? אויב יעדער פון אונז וועט עפעס פרעגן וואס האב איך היינט געטאן? עפעס. נישט קיין סאך. דער ענטפער וועט דאמאלס קומען פון זיך אליין. די טענות. דארפן זיין צו זיך אליין און נישט צו אימעצן אנדערש, און אז מיר האבן טענות צו זיך אליין וועלן מיר אויך האבן א רעכט צו האבן טענות צו אימעצן אנדערש. דעריבער היינט איז פאר מיר א צווייטער יום טוב, ווייל דאס איז א ממשות'דיגע מאניפעסטאציע, פון פראקטישער ארבעט, גאנץ פשוט. און איך וויל באדאנקען אין נאמען פון דער ביבליאטעק די איניציאטארן פון דעם פאנד, דאקטאר ראזענפעלד און זיין פרוי דבורה. איך וויל באדאנקען אט די אלע טוער וואס האבן זיך פארנומען מיט דעם פאנד, די צוגרייטונגען, ווייל קיין ארבעט קומט נישט אן, קומט נישט אן לייכט. איך וויל באגריסן די געווינער פון די פרעמיעס. און איך וויל אויך זאגן און פארענדיגן מיט דעם, אז סיגעל'ס וואונטש פון א קולטור ירושה, און אפשר טאקע ביים לעבן, ווייל איך בין נישט זיכער וואס מיינט טויט אמאל, קומט איצטער פאר, אפשר זעען דאס מיר נישט, נאר ס'קומען פאר אסאך זאכן איצטער, ס'קומען פאר אסאך זאכן, און באגריסנדיג אייך, צוזאמען מיט דער ביבליאטעק און מיט אלע אינסטיטוציעס, און יעדער פון אונז זאל עפעס ביילייגען און זאגען עפעס און יעדען טאג בפירוש יעדען טאג, גלויב איך גלויב איך אז מיר קענען אט דעם ביטחון וואס איז פאראן, גלויב איך אויך

אן איבערלעבעניש וואס מיר האבן אפשר קיינמאל נישט געמיינט וועט קענען קומען צו אונז, און אלע שבחים וואס מיר גיבן דעם קאמיטעט און די אנהויבער פון דער גרויסער ארבעט זענען ווייניג. אונזערע אידישע מיטארבעטער און באשיינער פון אונזער קהילה קומען אפט צום ווארט, אבער זייער זעלטן קומט אויס אז מ'זאל זיי גראטולירן אויף אן אנדער א ממשות'דיגן אוונט, כאטש מ'פרואווט זייער אפט ביי אונז אין שטאט אונזער ווארימע מאנטריאל. איידער איר איר ווייסט דאך ווער ס'האט געווינען די פרייז, און איידער איך זאג איך רוף זי אן ביים נאמען און גיב איר די פרייז, וואלט איך געוואלט א ווארט זאגן פשוט וועגן דארע וואסערמאן, און אויב איר האט זיך געוואונדערט פארוואס איך בין אריינגעלאפן שפעט, איז טאקע פשוט ווייל איך בין געלאפן, איר טאכטער ארבעט מיט מיר אין שולע, און זי איז יעצט זייער פארנומען ווייל ביי אונז פירט מען אויף א דראמאטישע ארבעט פיטער פען פרייטאג אוונט, און זי איז געווען ביז זעקס, זי האט מיר געזאלט קלינגען זעקס, האט זי נישט געקלינגען בין איך געלאפן צו איר ווייל איך האב געוואלט עפעס אויסגעפינען, און עס גייט אזוי אז. פֿון די ייִנגסטע יאָרן האָט אונדזער דאָרע זיך אַרײַנגעוואָרפֿן און ליב געהאַט ייִדיש טעאַטער. אין די קעמפּס האָט זי מיט קינדער אויפֿגעפֿירט ייִדיש טעאַטער, אַז אַפֿילו רוסישע קינדער זײַנען געקומען זען און הערן, נישט ווײַל זיי האָבן געוואָלט ייִדיש, נאָר ווײַל ס'האָט פּשוט זיי געצויגן צום טעאַטער און דאָס איז געווען דאָס איינציקע, וואָס זי האָט זיך געקענט צוטיילן. געקומען אַהער, דאָך נאָך שווערע יאָרן, זיך באַזעצט. און פון די גאר די ערשטע יארן, און דאס איז יעצט חי צום לעבן, אכצן יאר וואס זי איז דא, אכצן גוטע יאר, האט זי זיך אריינגעווארפן אין דער ארבעט פון אידישן טעאטער. איך געדענק דאס ערשטע מאל וואס איך האב געזען דארען איז געווען מיט דזשיגאן שומאכער, און זי האט געזינגען אונטער די חורבות פון ווארשע דעמאלט, און זי האט עס אויפגעפירט, און מיר האבן דעמאלט צום ערשטן מאל זי דערקענט. דערנאך האבן מיר זי דערקענט טאקע אין די ארבעטן וואס זי האט דורכגעפירט מיט די קינדער, אין די קינדער פון די שולן, און דאס גייט שוין אריין אין דער ארבעט. און יעצט וויל איך אייך לייענען דעם בריוו וואס האט אנגעשריבן אונזער לערער זיפער, מיין, ביי מיר וועט ער אלעמאל בלייבן לערער זיפער, אונזער חבר יעקב זיפער, פאר דעם קאמיטעט נאך אונזערע באשליסונגען. חשוב'ע פריינד. מיר לאזן אייך דערמיט וויסן, אז מיר, די זשורי וואס איר האט באשטעלט אויף אויסצוקלייבן א פאסיגן מענטשן וואס זאל קריגן דעם היינטיקסיאריגן פרייז פאר אויפטוען אויף געביט פון אידישן טעאטער דא אין שטאט, האבן מיר נאך אן ערנסטער באטראכטונג דעם ענין באשלאסן, איינס. אזוי ווי עס איז דא דאס ערשטע מאל ווען אזא פרייז ווערט דא געגעבן, זאל דער פרינציפיעלער צוגאנג זיין צו רעכענען זיך היינטיגס יאר מער מיט דעם מער מיט דעם דערציעריש געזעלשאפטליכן אנטשולדיגט בייטראג פונעם קאנדידאט צו אידיש טעאטער דא אין שטאט ווי מיט דעם פערזענליכן קינסטלעריש לערערן קינסטלערישן סטאזש פון דערגרייכונג

מיט טעאַטער יוגנט גרופּן, בײַ די ייִדישע פֿאָלקס שולן, בײַ דער ייִדישער ביבליאָטעק און בײַ די פּרץ שולן בײַ פֿאַרשידענע אויפֿפֿירונגען. גאָר אַ גרויסע צאָל יוגנטלעכע האָט זי צוגעפֿירט צום ייִדישן וואָרט און געהאָלפֿן זיך טעאַטראַליש אַנטוויקלען. איר איבערגעבנקייט

האבן מיר דעם נאמען שוין פון דעם ערשטן געווינער. דאקטאר קעיטש וועט פרעזענטירן דעם טשעק, און נאך מערער איז די אנערקענונג וואס איז אין פארעם פון א בריוו. אלעמאל די מאשינע איידער איך וועל דורך לייענען די אנערקענונג, וויל איך פשוט זאגן. אז דארא וואסערמאן איז איינע פון מיינע אימיגראנטן, יא. די אנערקענונג איז צו דארא וואסערמאן, דער י' י' סיגאל קולטור פאנד אין מאנטריאל פאר יערליכע פרעמיעס, שאצט אפ אייערע אומדערמידליכע און ענערגישע אויפטוען אויף דעם געביט פון אידישן טעאטער, און דערלאנגט אייך די טעאטער פרעמיע פאר יאר נײַנצן הונדערט נײַן און זעכציק. מיר שטרייכן באזונדערס אונטער אייערע באמיאונגען

דאן וואלט איר נישט געהאט קיין געלעגנהייט זעהן מיך און איך אייך נישט, ווייל מיין פנים וואלט געווען אראפ. אחוץ וואס. זייער זייער א גרויסע פרייד פאר מיר היינט. און איך דאנק אייך אלעמען. איך זעה פאר זיך אלע מענטשן, ס'דאכט זיך נישטא קיין איין מענטש וואס איך זאל נישט קענען דא, און איך בין זיכער אז איר אלע פריידט זיך מיט מיר. אבער ווען נישט מיין מאן און די קינדער, וואלט איך זיכער נישט געהאט די געלעגנהייט דורכצוברעכן דאס וואס איז מיר געווען אזוי שווער פאר אזויפיל יארן. אבער איך האב געהאט אונטער זיך פיר הויפט, ווי מען זאגט, דער פונדאמענט איז געשטאנען, און דאס איז געווען די פאלקס שולע, די ביבליאטעק, די פרץ שולע, און זייער זייער פערזענליכע פריינד די גראסמאנס, וועלכע איינער אין איין אופן אן אנדערער אין א צווייטן אופן. איך ווייס אליין נישט פארוואס איך פלעג אמאל אריינגיין צו אין שול אריין אדער אין ביבליאטעק, און וואס איך האב געוואלט האב איך געקראגן פלעג איך זיך טראכטן וואס איז דאס פאר א מין ווייסט מען פלעג אוי זי שטייט שוין מיט האט אזוי מיטן פנים דארף מען איר שוין זאגן גוט אלצדינג איז גוט פלעג איך אריינגיין זאגן איך דארף האבן פאר די קינדער און ס'איז נישט געווען קיין איין זאך זאל נישט זיין ניין פלעג איך אמאל טראכטן וואס איז דאס פארוואס גיט מען מיר אלץ אזוי לייכט וואס איך דארף. און ס'איז מיר אנגעקומען מיט די מענטשן, ווען נישט די מענטשן וואלט איך באמת נישט געקענט געווען דערגרייכן דאס מינימאלסטע. איך האב פאר זיך יעצט א ציל און איך האף אז איך וועל עס דערגרייכן, דאס איז צו שאפן א קליינע גרופע וועלכע זאל. אויפטרעטן אין די שולן פאר קינדער, ווייל מיר האבן דעם זונטאג געזען אויף א פארשטעלונג וואס איז געווען צוויי הונדערט און פֿופֿציק קינדער, איז שווער איבערצוגעבן ווי אט די קינדער זענען געזעסן און געקוקט א פארשטעלונג, מ'האט זיך נישט גערירט פונעם ארט, און מ'האט געפרעגט פראגן ווי ווייט זיי זענען אריינגעגאנגען, הייסט עס אז ס'איז יא דא אטע דער ווילן, אטע דער דראנג, מען דארף אים נאר געבן די קינדער. אויב דאס וועל איך דערגרייכן, הייסט עס אז איך האב עפעס דערגרייכט. ס'איז צוזאמענגעפאלן די פרעמיע מיט זייער זייער א אינטערעסאנטע דאטע. ווי איר ווייסט האבן מיר אויפגעפירט יעצט א חתונה אין שטעטל, וועלכע איז געווען עפעס וואס פאר מיר ווי א א דענקמאל, א מצבה, נאך דעם וואס איך האב איבערגעלאזט פון יענער זייט, און דער גאנץ אלצדינג וואס איז געווען אין מיר, האב איך געטראכט איך מוז דאס דורכברעכן, און אויב די די פארשטעלונג איז געווען א דערפאלג, הייסט עס אז איך האב עפעס פאראייביגט דאס וואס איז מיר געווען אזוי נאנט, אין טעאטער פאר אזויפיל יארן אין רוסלאנד. איך וויל שליסן מיט איין זאך אז איך דאנק אייך אלעמען און דאנק אלעמען די וואס האבן מיר היינט געגעבן די געלעגנהייט און איך האף אז איך וועל אייך קיינמאל ניט אנטוישן אז דאס וועט ערשט זיין דער אנהייב פון אן ארבעט מיט וועלכע איך וועל פראבירן באווייזן אייך אלעמען און זיך אליין אז מיר וועלן גרינדן א אידישן טעאטער דא וועלכע זאל זיין א שפיגל פון מאנטריאל, און איך זאג עס צו פון מיין גאנצן הארצן אז איך וועל עס טון. א הארציגן דאנק אייך אלעמען.
דא איז צו דער צווייטער פרעמיע. די זשורי פאר ליטעראטור ווערט רעפרעזענטירט דורך חבר שמשון דונסקי, איינער פון די דערפאלגרייכסטע מחנכים אויפן צפון אמעריקאנער קאנטינענט, א הוגה דעות אין יהדות, און ער האט בארייכערט אונזער אידישען אוצר מיט פערלן פונעם מדרש

און איך שעץ זייער שטארק אפ דעם דאזיגן כבוד. די פארשיידענע ווערק אין אידיש, העברעאיש און ענגליש, סיי געדרוקטע סיי אין פארם פון מאנוסקריפט וואס זענען אריינגעקומען, זענען אויף א צאל זיצונגען באטראכט געווארן מיט גרויס ישוב הדעת, און נאך א שקלא וטריא וועגן יעדן ווערק באזונדער. און איך דארף דא צוגעבן אז אין יעדן פאל באזונדער זענען ארויסגעהויבן געווארן אסאך ליכטיגע זייטן און אסאך פאזיטיוועס איז געזאגט געווארן. איז לסוף באשלאסן געווארן אז היי יאר קומט דער כבוד פון קריגן די יוד יוד סיגאל פרעמיע, אונזער אלעמענס באליבטן חבר, דעם דערציילער, דיכטער און עסעיאיסט מרדכי חסיד.

געבוירן געווארן אין סעקוראן, בעסאראביע, באקומען אידישע און אלגעמיינע דערציאונג, געענדיגט א גימנאזיע אין סעקוראן, שטודירט פעדאגאגיע און פסיכאלאגיע אין ווין, און גראדואירט דארט דעם באוואוסטן לעהרער סעמינאר פון פראפעסאר פרץ חיות. אין דער צייט פון דער צווייטער וועלט מלחמה איז ער געווען לעהרער אין א אידיש-פינישער שול אין פינלאנד, איז אריבער קיין שוועדן וואו ער האט אנגעפירט מיט דער קולטור ארבעט,

פֿון דאַן האָט ער אַנטיילגענומען אין פֿאַרשיידענע ייִדישע צייטשריפֿטן מיט לידער, דערציילונגען און אַרטיקלען. אין די טשערנאָוויצער בלעטער, מאַרמאַראַש סיגעטער אויפֿגאַנג, וואַרשעווער ליטעראַרישע בלעטער, בוקאַרעשטער אינזל, בוענאָס-אײַרעסער שפּיגל, ריגער ייִדישע בילדער, לאָנדאָנער ייִדיש, בראַזיליאַנער ייִדישע פֿאָלקסצײַטונג און אַנדערע. העברעיִש האָט ער געשריבן אין קעשנעווער פּרודות, אין לאָנדאָנער העולם און אַנדערע.

צוזאמען מיט שלמה ווייסמאן האט ער אין נײַנצן פֿינף און פֿופֿציק רעדאגירט א בוך לידער פון יוד יוד סיגאל מיטן נאמען לעצטע לידער. איך וועל, איך ווייס איך דארף זיין קורץ, וועל איך זיך באנוגענען דא נאר מיט אפאר באמערקונגען וועגן זיינע לידער פון דעם כתב יד און מיטן לייענען א ליד אדער צוויי. חסיד'ס ליד אטעמט מיט די גרוילן פון אונזער צייט. כאטש ער האט געהאט מזל און איז אין טרעבלינקע נישט געווען, הויערט אבער איבער זיינע לידער דער טומאן פון טרעבלינקע'ס רויכן און שטיקן זיך, זיינע לידער שטיקן זיך מיט טרעבלינקע'ס רויכעס. די וועלט פון זיינע לידער איז א וועלט פון פארלוירנקייט פארשטומטקייט, אפטמאל צעטומלטקייט, און דער פאעט איז פולשטענדיג אידענטיפיצירט מיט דער דאזיגער וועלט. ער וואוינט דא אין מאנטריאל און דא איז ער געקומען אל הנחלה, א היים, א סביבה, פריינט, אבער נישט אל המנוחה. דאכט זיך אז די מנוחה איז פון אים אייביגדיג דערווייטערט, יעדנפאלס אורטיילנדיג לויט זיינע לידער. די שטערן וואס זיפן זיך אים אין הארצן אריין, און אנשטאט צו באלייכטן זיין געמיט, פאלן זיי אים שווער ווי שטיינער. זיי זיינען גאט'ס פארגליווערטע טרערן וואס ווערן קיינמאל נישט צעלאזן, זיי קענען קיינמאל נישט צעגיין. דער אידישער גורל אין זיין גאנצער גלות'דיגער לענג האלט זיך אין איין קנוילן אין פאריאמערטער איינגעבויגנקייט אין חסיד'ס ליד. די אידענטישקייט זיינע מיט'ן אידישן גורל טרעט נישט אפ אויף א מינוט.

זיך אנצוהאלטן אן דעם אידישן פייערוואגן און זיך אזוי ארום אריינראטעווען אינעם נצח ישראל. אבער דער פייערוואגן גליטשט זיך אוועק, און וואס בלייבט? א תהום. אמאל אמאל געפינט זיך ביי אים א טרייסט ווארט, א ווארט פון איבערבעטונג. אבער ער פארגינט זיך עס ניט. ווייל דאס לעבן האט אלעמען אפגענארט, און בלייבן בלייבט א וועלט וואס האט אראפגעווארפן פון זיך די מאסקע, און א גולם וואס האט אויסגעלאשן אין זיך דעם לעצטן פונק פון מענטשליכן פלאם. איז דעריבער, אפילו ווען מען טראגט אים שוין צו א שיסעלע פול מיט זון, זיין לשון, נעם, פארזוך, קאן ער זיך עס נישט פארגינען. גאט, זאגט ער, ס'ליגט אזוי בלוטיג אויף דיין וואגשאל מיין פאלק, ווי קאן איך דיך איצט גלויבן?

די און אן א שיעור אנדערע פערזאנען און היסטארישע פייזאזשן פון כל הדורות קומען זיך צונויף אין זיין ליד און גיבן אויסדרוק זיין געמיט און דעם געמיט פון אונזער צייט. מרדכי חסיד'ס ליד איז א ליד א צאפלדיגס, אן אומרואיגס, אנגעלאדן מיט אלע גרוילן און שרעקן פון אונזערע טעג. זיי גיבן אויסדרוק צו די אלע קאשמארנע איבערלעבונגען וואס מאטערן די מענטשן-קינדער היינט צו טאג, באזונדערס די אידישע מענטשן-קינדער, אונז אלעמען. קאשמארן וואס שטאמען סיי פון די רויכערדיגע טרעבלינקעס און סיי פון די ליכטיגע הימלען פון ישראל. רבונו של עולם, זאגט ער אין איין ליד, וועגן זיינעם א נאענטן געפאלנעם מענטשן אין ישראל מיטן נאמען דוד, וויפל נאך דוד'ס אזעלכע פארמאגסטו אז דו קענסט זיך אזוינס פארגינען? יא, חסיד'ס דורות שרייען מיך אריבער איז אן אומעטיג בוך, זיין מוזע איז געוויקלט אין טונקעלע הילעס, און זייער זעלטן באווייזט זיך א שמייכל אויף איר פנים. חסיד'ס ליד איז זייער זייער ווייט, הימל ווייט, פונעם אנאקרעאנישן העדאניזם. אבער דאס איז דאך דער בעסטער סימן פון אן עכטן דיכטער, ער לעבט און אטעמט מיטן צייטגייסט, און גיט דיכטערישן אויסדרוק דעם צייטגייסט. און מרדכי חסיד איז אן עכטער דיכטער, מיט זיין בוך ליריק, שטענדיג שטארק אין אויסדרוק און באווירקנדיג, איז ער אונזער אלעמענס שליח ציבור. כ'וועל זיך דערלויבן צו לייענען פאר אייך צוויי נישט קיין לאנגע לידער. איין ליד גאר קורץ איבערבעטן. ס'לעקט מיך מוטערליך די צונג פון טאג. מ'דארף אזוי ווייזט אויס מיך איבערבעטן. מ'רוקט מיר צו א שיסעלע פול מיט זון. נעם, פארזוך נאר פונעם גרייטן. איך האלט מיך אפ. ווייל כ'זע אין שרעק, ס'פאלגט מיר נאך א מאנענדיגע אויסגעשטרעקטע האנט. גאט, וואס זאל איך דיר נאך געבן? ס'ליגט אזוי אויך בלוטיג אויף דיין וואג מיין פאלק, ווי קען איך דיך איצט גלויבן? ס'איז שווער מיר, גאט, און ס'ווילט זיך ניט מיט דיר אומזיסט זיך קריגן, אבער בלוט מיר צאלן ביים פארליר, און אפשר מער נאך ביים זיגן. ס'נעמט מיך איין און לעקט מיך צארט די מוטערליכע צונג פון טאג, מ'דארף אזוי זעט אויס מיך איבערבעטן. וואס רייסטו זיך מיין זון אזוי פון גאט? האסטו דען א צווייטן? און נאך א ליד, כותל מערבי. דער כותל האט אין אונזער אלטער קלויז די מזרח וואנט פארנומען. און ס'האָט אַ טויב דאָרט מיט מוטערלעכע קנייטשן דורך די שפּאַרונעס פֿאַרגונען זיך אין דער געדיכטער פֿינצטערניש צו ברומען. די שכינה האָט דערבײַ מיט פּערל-גרויע אויגן אַרײַנגעקוקט, עלעהיי ווי מיטגעוואָרקעט מיטן כּותל. ס'האָט דורכגעפֿירט אַ סטאַדע בלודנע שאָף אַן אָנגעגורטער נבֿיא, און פון א זייטיג סטעזשקעלע ארויפגעבראכט זיי אויפן גלאטן טראפ פון דער הפטורה מיטן און צוגעשאקלט האט דער כותל מיטן גראזיג גרייזן קאפ פון ווינקעלע אפיר הוי הבן יקיר לי אפרים אפרים הבן יקיר. געלעגן איז ניט ווייט א שאק מיט יארן צעשפרייט אינמיטן קלויז דער ספרדישער הלוי. א ריטער האט פול שנאה אויפן שטראז דערשטאכן אים אויף טויט, און מ'האט אריינגענומען מיט יסורים אים אהער. שווער איז מיט דיר פאטער גאטעניו, און מיטן גלות איז גאר שווער. די בענקעניש אין אויג איז מיט דער צייט געווארן געל. איין אויג א גרוב א מערת המכפלה דאס צווייטע ווי אן אנדער קדושים הייל נאך פריש פארשמעקט מיט חומש'דיגע בשמים האט אמאל א פלוצימדיגער אורח וואס האט דעם כותל דוכט זיך אויפן רוקן מיטגעבראכט לאנג איז נאך געווען די גלות נאכט ביז ס'איז די קלויז אוועק מיט אש און רויך און אויך די אידן. נאר ווער האט אנגעטאן זיך אזא ריזן כח און האט דעם כותל צו זיין פריערדקן ארט דערטראגן? א שווערער וועג, נאר ברוך השם מ'האט זיך סוף כל סוף דערשלאגן. א סך דא וועלן זיך אוודאי וואונדערן וואס דער חתן היום אליין מרדכי חסיד איז דא נישטא, עפעס א מין רואה ואינו נראה. וויל איך דא אויסזאגן דעם סוד פאר די וואס ווייסן נישט, חבר חסיד געפינט זיך איצט אין שפיטאל, ער איז פרייטאג אפערירט געווארן אויף אן אויג, און ער קען דא נישט זיין. אבער ער האט דא א געטרייע פארטרעטערין וואס וועט דא זיין באלד פאר אייך, דערוויילע וויל איך דא אין אונזער אלעמענס נאמען אים ווינטשן ערשטנס א רפואה שלימה בעגלא ובזמן קריב, און צווייטנס אז זיין שאפערישקייט זאל ער ווייטער מיט צוויי געזונטע אויגן גיין מחיל אל חיל, פון מדריגה צו מדריגה.

כ'האב שוין געזאגט ווייל מיין מאן איז קראנק און האט דא נישט געקענט קומען, וויל איך אלע זאגן א שיינעם דאנק. ספעציעל וויל איך אויך דאנקען דארא ראזענפעלד און דאקטער ראזענפעלד פאר זייער איניציאטיוו צו גרינדן דעם פרס סיגאל. איך וויל אויכעט זייער דאנקען חבר שפילבערג פאר משפיע זיין חסידן אריינצוגעבן די מאנוסקריפט. א דאנק.
האט ער מיר געקריגט א קיש פון א שיין ווייבל. היות ווי חסיד אליין קען נישט קומען און רעדן צו אונז האט ער געבעטן חבר דונסקי ער זאל איבערלייענען א קורצן באגריסונג אדער א דאנק, וואס ס'זאגט מען דא ווייס איך נישט. חבר דונסקי.
כ'האב פריער דערמאנט אז חבר חסיד גיבט איצט ארויס א בוך נאך א זייער לאנגן איבעררייז, און ס'איז כדאי צו באמערקן אז זיין צוריק אנהייבן שרייבן חבר חסיד דערמאנט דא א סיבה, אבער ס'איז געווען נאך א זייער וויכטיגע סיבה, די דערמוטיגונג פון שושנה. דאס איז חבר האס'עס ווערטער, נישט מיינע. דער יו"ד יו"ד סיגעל ליטעראטור פרייז וואס אזוי גאלאנט בייגעשטייערט געווארן דורך די חשוב'ע דבורה און הירש ראזענפעלד און אנדערע פריינט וואס כ'האב זוכה געווען היינט צו באקומען, לייגט אויף מיר ארויף א גרויסע התחייבות. ערשטנס טאקע צוליב יו"ד יו"ד סיגעל'ן עליו השלום אליין ווייל ער האט געהייליגט דאס אידישע לעבן, געהייליגט דאס אידישע לשון, און די אידישע ליטעראטור איז פאר אים געווען קודש קדשים, צווייטנס צוליב דער זשורי וואס ווי איך ווייס היצט האט זייער ערנסט און ערליך געוואויגן און געמאסטן און געפרואווט ארויסצוטראגן א גערעכטן באשלוס, און אז זי האט באשלאסן מיר צוצוטיילן אט די אויסצייכנונג האט זי ווייזט אויס אין מיינע לידער עפעס אזוינס געפונען וואס ס'איז ווערד דעם פרייז ווייס איך נישט נאטירליך קלאר וואס די חשוב'ע שופטים האבן דארטן געפונען איך ווייס אבער יא וואס איך האב דארט אריינגעלייגט. פון מיין יוגנט אן האב איך געהאט א ברענענדיגע ליבע צו ליטעראטור, און מיין וועגווייזער איז פון אנהויב אן געווען דער געדאנק פון א בארימטן פראנצויזישן קינסטלער, וואס איך וועל אזוי פארמולירן, ווען איך וואלט געהאט א ברירה אויסצוקלויבן ווי צו שרייבן, אויף אן אופן ס'זאל נישט לייכט זיין צו פארשטיין, און ס'זאל זיין א סכנה אז דורות לאנג וועל איך בלייבן נישט געלייענט, אבער איך וועל דערמיט אויפן ריכטיגסטן און ערליכסטן אופן, איבערגעבן וואס איך פיל אז ס'דארף איבערגעגעבן ווערן, אדער שרייבן אויף א לייכטן, צוגענגליכן און פאפולערן אופן, נאר ווייט פון דעם וואס איך וויל אויסדריקן און דארף אויסדריקן, וואלט איך אן קווענקלעניש אויסגעקליבן דעם ערשטן וועג. אויך איך וואלט בלב שלם אויסגעקליבן דעם ערשטן וועג. בין איך ניט אזוי פעסימיסטיש צו מיינען אז מענטשן זיינען נישט מסוגל צו פארשטיין דאס ריכטיגע. פארקערט, איך גלויב

האב איך נאר געזעהן צו דערנעהנטערן די יוגנט זי צו די לויטערע קוואלן פון אונזער דיכטונג, האב איך בשום אופן נישט געטאן עפעס אויף צו דערנעהנטערן די דיכטונג צו דער יוגנט. אין מיין גאנץ לעבן האב איך מיך נישט געיאגט נאך ביליגע דערפאלגן און לייכטע דערגרייכונגען, פשוט ווייל איך פיל אין דעם נישט קיין טעם. און ווייל מען האלט שוין ביי דעם ענין איז דוכט זיך מיר אז ס'איז גראד א באזונדערע שעת רחמים פאר מיר, און איך פיל עפעס ווי עס שאטענט נאך איבערן קאפ דאס מעסער פון אפעראציע, און עס ווילט זיך אזוי זיין אויפריכטיג ווי מעגליך, וועל איך אייך דערציילן עפעס וואס איך באריר זייער זעלטן, אפשר קיינמאל נישט. כ'האב אין יאר נײַנצן זיבן און דרײַסיק אַכט און דרײַסיק ארויסגעגעבן א בוך נאוועלן מיטן נאמען פארמען אין ברען, אפשר א שווערע נאמען צו פארשטיין, אבער פאר מיר איז זייער וויכטיג וואס דער נאמען זאגט, וויכטיג עד היום. כ'האב תמיד געמיינט אז דער מענטש באדארף אפילו אין ברען פון די ערגסטע געשעענישן אפהיטן מענטשליכע פארמען אין זיך און ארום זיך. דאס בוך האט ארויסגערופן באגייסטערטע אפרופן, די קריטיקער האבן געזאגט אז איך, און איך ציטיר בלויז אפאר ציטאטן, ס'קומט אונז זעלטן אויס צו ליינען אזא מייסטערהאפטע און מוסטערהאפטע פראזע ווי ביי חסיד'ן. מ'קען פון חסיד'ן דערווארטן עפעס גאר גאר איבעראשנדיגס. אונזער אייגענע רחל קארן האט אין א לענגערע רעצענזיע געשריבן, דער העלד שלמה וואקסט אויס ווי די תנכ'ישע געשטאלטן פון אונזערע אבות. אפילו אזא שטרענגער קריטיקער ווי דער העברעאישער דענקער אליעזר שטיינמאן האט געשריבן, נהניתי הנאה מרובה, אתה עתיד להיות בין הסופרים הטובים. דוכט זיך אז נאך אזא קבלת פנים וואלט איך געדארפט שרייבן.